לזכות ר' משה העניך בן דינה שיחי' רבי'ן ליום ההולדת שלו חי אלול. ג' חלקים משיחת חי אלול תשל"ד. מען זאגט דאך אז חי אלול טראגט אריין א חיות אין עבודה פון אלול, איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז אז ס'האלט נאך פריער פון חי אלול, און בכלל מען רופט דאס אן אז דאס איז עניינים פון אלול. וואס דאס איז טיילט זיי אויס פון די עניינים פון כל השנה כולה, איז דאך פארשטאנדיג שוין אז מצד עצמם איז דאס שוין א ענין של חיות לגבי כל השנה כולה, ווארום אט דאס גופא אז מען גרייט א אז מען מאכט א חשבון פון א גאנצע פון א פריערדיגן יאר, און מען גרייט זיך צו דעם יאר וואס דארף קומען, איז דאס אליין באווייזט דאך שוין אויף א ענין של חיות, ניט א ענין פון עשייה אליין, נאר ס'איז א חשבון און א הכנה וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט חיות. און ווי אויכעט כפשוטו, נאך איידער ס'איז דא חי דער טאג פון חי אלול, איז שוין דא זיבעצן טעג אין אלול שקדם לזה, איז דאך דערפון פארשטאנדיק אז דאס רעדט זיך ניט וועגן חיות,

וואס הולדת כפשוטו איז דאך אט דעמאלט קומט אראפ אין אוויר העולם הזה התחתון דער ענין פון בעל שם טוב און דעם ענין פון דעם אלטן רעבן, וואס אף על פי אז ביז וואנעט ס'איז געווען דער גילוי בפועל איז נאך דורכגעגאנגען א משך זמן. זאגט ער דאך אבער אין מדרש אויף ומשה היה רועה, אז וואס איז דער ענין פון ומשה היה, אז גלייך ווי נולד איז ער שוין געווען מזומן, שוין געווען אנגעגרייט אז ער זאל זיין א רועה, וואס דערפון איז אייכעט פארשטאנדיג ביי יעדער אתפשטותא דמשה שבכל דור. ביי נשיא ובפרט נאך אין די נשיאים פון חסידות הכללית און חסידות חבד ווי דער רבי דער נשיא רופט דאס אן, איז גלייך ווי נולד איז אט א דעמאלט איז שוין היה און מזומן, בדוגמא ווי מען זאגט דאך אויף די אריכות הסיפורים בנוגע צו הולדת פונעם אלטן רעבן די הכנות לזה, ווי אזוי דאס איז געווען א נשמה חדשה וואס זי איז אראפגעקומען אין דעם גוף דא למטה ביום הולדת, וואס על דרך זה איז אויכעט פארשטאנדיג בנוגע צו בעל שם טוב, איז דאך דאס נאר דערנאך זעט מען ווי אזוי ס'איז נאך דרשו נתגלה אין וואס איז באשטאנען זייער אויפטו. וואס דער ענין פון די בעל שם טוב וכידוע כמבואר ומבואר אויכעט מדובר בארוכה, אז דערפאר האט מען אים גערופן מיט דעם נאמען, דערפאר וואס ער האט מעורר געווען און אויפגעוועקט אין יעדער אידן דעם ענין פון ישראל הוא, ביז אפילו אזאנע וואס ער שטייט אין א דרגה פון א התעלפות גדולה ביותר.

איז בערך וואס טוט זיך מיט אים אויכעט אויף דורך לוחש שמו באזנו און דאס דערנעמט אים איז בדע איז בערך זה דער מצבו הקודם לזה דאס א התעלפות גמורה ווארום אט דאס וואס איז אין אים מגלה דער לוחש שמו באזנו דורכן בעל שם טוב'ס נאמען איז דאס שלא בערך א גילוי פון זיין נפש ווייל די גילויים שלפני זה זענען שלא בערך אז מען קען זיי גארניט אנרופן בשם חיים, וואס על דרך זה איז אויכעט אין מצוות, און ווי געבראכט פריער דעם אפטייטש פון אלטן רבי'ן ווי אין תורה אור מגילת אסתר אז דער סדר הלשון איז תשובה ומעשים טובים, וואס לכאורה איז דאך ניט פארשטאנדיק, תשובה קומט לאחרי וואס חטא ופגם ועבר את הדרך. די התחלה איז דארף זיין דא דער ענין פון ומעשים טובים, דער סדר איז תשובה ומעשים טובים, טייטשט ער זיך אפ אז דורך וואס ווערן די מעשים טובים, ווערט דאס דורך דעם ענין התשובה, וואס לכאורה איז ער זיך דארט מבאר אז מעשים טובים איז דאס מעשה המצוות, בערך מעשים פון עניני רשות וואס אויף זיי איז נישט שייך צו זאגן מעשים טובים, איז ער דערפון פארשטאנדיג און כמובן אויכעט בפשטות אז בשעת מען טוט דאס מתוך תשובה איז אטא דעמאלט די עשיית המצוות באופן נעלה יותר, דערפאר איז אויכעט די פעולת המצוות זענען די מצוות אין אן אופן פון טובים יותר, דערפאר איז אויכעט די פעולת המצוות די מאירים אויכעט אין הארה גדולה יותר.

און דערפאר איז אויכעט אט דאס וואס מען האט מציע געווען אז אין חודש אלול בכלל, וואס דאס איז דער חודש החשבון על כל השנה שעברה, דארף זיין א התחזקות, וואס דאס איז אויך דער ענין פון תנועת התשובה וואס איז התחזקות בכל דבר און המרוצה בכל דבר למעלה ממדידה והגבלה, ובמיוחד פון חי אלול זאל זיין דער חיות נאך אפילו ווי ער איז געשטאנען אין די פריערדיגע טעג פון אלול שטייט ער אין א העכערן אופן ביז אין אן אופן פון דעם ריחוק הערך פון א דבר חי וואס עס ווערט פון חי אלול בערך פון א דבר וואס האט נאך נישט געהאט די אויפטו פון חי אלול ווערט ער אנגערופן העדר החיות בערך פון התחלה פון אופן העבודה פון חי אלול ומעלה, און מיוסד אויף די תנועה פון אני לדודי, אז א איד איז מחליט צו טון אין בעסערן אופן אין די אלע עניינים, איז א זיכערע זאך און ער האט די הבטחה אז ודודי לי אז הקדוש ברוך הוא עזרי, און אין וואס פאר אן אופן הרועה בשושנים. ווי ער טייטשט אפ אין תרגום ומפרשים אז דאס באווייזט אויף א מרעה טוב, אויף א מאכל טוב, אין דעם אופן איז ער רועה את צאנו בדוגמא ושושנים באווייזן אויף א דבר הנעים כמבואר אין מפרשי תנך כפשוטו. בדוגמא ווי ער זאגט ווי ער מבאר אין דעם מאמר אז חודש אלול חודש הרחמים, על אחת כמה וכמה אין טוב איז אויכעט דא כמה דרגות ביז דער ענין פון מצוה מן המובחר וואס דאס איז אין טוב גופא א דרגא נעלית ביותר וואס דערפאר איז זיך בדוגמא ווי גערעדט פריער אז ס'איז דא אין מצוה מצוות וואס ווערן דאס בכללות ווערן זיי אנגערופן מעשים טובים איז דא מצוה נאך מן המובחר ביז וואנעט אז ס'איז נאך דא אן אופן פון מהדרין מן המהדרין על דרך זה אויכעט כפשוטו אז וויפיל מ'האט נישט געטון ביז איצט זאל מען נאך טון נאך מער און מ'זאל דאס טון מיט א חיות און ס'איז א זיכערע זאך הקדוש ברוך הוא עזרי במילא קען מען זיך אויף דערויף פארלאזן אז ער וועט זיכער מצליח זיין, און אט דעמאלט וועט ער ממשיך חיות זיין אין די פריערדיגע טעג פון חודש אלול און דורך זיי אין דעם גאנצן שנה שעברה און אויכעט בתור הכנה לשנה הבאה.